אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור, פשוט טייטש, ס'איז דא א שירה, די שירה, ווער ס'ליינט עס וועט זען, ס'רעדט זיך נישט נאר וועגן קריעת ים סוף, באמת די שירה איז א זאך וואס מ'קומט צו זאגן, ס'איז דא אין דעם קבלת עול מלכות שמים, ס'איז דא אין דעם שבח והודאה אויף די אייבערשטער'ס ניסים, סיי וואס איז געווען ביי ביי קריעת ים סוף, ביי יציאת מצרים, סיי וואס איז געווען שפעטער, אפילו ביז די בנין בית המקדש, בפשטות דאס איז א שירה, ווי זאגט מען שירה? אוודאי אין די מקום המקדש. יעצט דארף מען וויסן די שירה וואס מען זאגט היינט עד היום הזה עס הייסט אין די צייט פון משה שפעטער נאך און מען זאגט עס אין בית מדרש זאגט מען ווען האט מען עס געזאגט די ערשטע מאל ווען עס הייבט זיך עס אן די שירה אה איז דעמאלטס ווען עס איז געווען די קריעת ים סוף האט משה און בני ישראל געזינגען די שירה און נישט נאר דעם מען דארף אויך פארשטיין אין די סדר הפרשיות דא בעצם ענדיגט זיך די פרשה פון יציאת מצרים מיר זענען פאר סאם ריזען זייער צוגעוואוינט צו לערנען אז יציאת מצרים איז פרשת בא און בשלח איז עפעס א פרשה בפני עצמה קריעת ים סוף אבער עס הייבט זיך נישט אן ווער ס'ליינט פשוט די פרשה זעט דא די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים ס'הייבט זיך אן פון שמות וארא בא בשלח און אזוי ווי ס'קומט אסאך פרשיות אין תנך זעהט מען ס'דא א מעשה פון די הצלה פון א נס נאכדעם קומט א שיר ס'איז אזוי ווי פארט נישט נאר פון די מעשה נאר אויך פון די וועג וויאזוי מ'פארציילט א מעשה מ'פארציילט א מעשה אזוי ווי פסח ביינאכט למשל פארציילט מען יציאת מצרים נאכדעם זאגט מען הלל דאס איז די שירה וואס קומט אויף דעם נאכן מגיד זאגט מען הלל הייבט מען אן הלל יא? זעלבע זאך דא די תורה פארציילט די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים און ס'פארציילט די שירה וואס מ'האט געזאגט נאכדעם דאס איז נאכן קריעת ים סוף דעמאלטס זענען די אידן באמת ניצול געווארן פון מצרים ביז דעמאלטס האט מען טאקע געווען אינמיטן ארויסגיין אבער איז קלאר אז ס'איז נישט געווען קיין הצלה די אידן האבן נאך מורא געהאט פון מצרים דאך מ'האט דאך נאכגעלאפן סאו דאס איז די פשוט'ע פשט פון ווי ס'שטייט דא די שירה יעצט די שירת הים האט אפאר פארטס מ'זאגן בקיצור גדול קודם הייבט זיך עס אן אשירה להשם פשוט מ'זינגט צום אייבערשטן און ס'איז מכיר את השם ווי זעהט מען אים סוס ורוכבו רמה בים מ'האט אריינגעווארפן די פערד אין וואסער און עזי וזמרת י-ה ויהי לי לישועה דאס איז א פסוק וואס שטייט אויך אין תהלים און ס'זעהט אויס דאס איז געווען אזא ריפרעין מ'פלעגט זאגן ביי שירות, און זינגען צו די אייבערשטער וואס האט אונז געהאלפן, און אזוי נאך פסוקים וואס זענען פשוט לנוכח השם, השם איש מלחמה, אלקי אבי וארוממנהו, און אזוי ווייטער, נאכדעם איז דא פסוקים וואס פארציילן טאקע וואס איז געווען, מרכבות פרעה וחילו, תהומות יכסיומו, און אינמיטן רעדט שוין ווייטער ימינך השם, וברוב גאונך וברוח אפיך, ס'איז אלץ פרטים פון די מעשה וואס איז געשען, פון די נס וואס די אייבערשטער האט געהאלפן, אלעס ווערט פארציילט זיך געזאגט אין א מורא'דיגע פאעטישע וועג, ס'נישט די נארמאלע ווערטער וואס די תורה רעדט, ס'איז געווען ווערטער וואס זענען מיוחד בלשון בלשון שירה. ס'דא נאך א פארט וואס מ'דארף עומד זיין, ס'איז אינטערעסאנט, ס'האט א וועי השכלה, דאס איז אמר אויב ארדוף אשיג, דאס הייסט ס'רעדט זיך, מ'זעט אויך אין אנדערע שירות אז ס'איז דא אזא נוסח, מ'רעדט אלעמאל וואס די די שונא האט געמיינט, און די שונא האט געמיינט מיינט אז אונז האבן אויך געמיינט, יא די הוה אמינא איז געווען דאס, ווען מ'האט געפרעגט די פאליטיקאנטן די אלע חכמים וואס גייט זיין פון די מלחמה ס'גייט דא זיין אשיג ארדוף אשיג אחלק שלל דאס איז נארמאל יעדע איינער וואס פארשטייט וויאזוי א מלחמה ארבעט ווער האט מער טאנקן ווער האט מער פערד און דאס האט ער געוויסט אז דאס גייט געשעהן און ביז דערווייל איז נתהפך געווארן נהפך נהפך להם פון יגון לשמחה און אזוי ווייטער און דער אויב וואס ער האט געמיינט איז אריינגעגאנגען במים צללו כעופרת במים אדירים און אויף דעם דאנקט ער ווייטער דאס איז שוין ממש דער סוף קלאר דער פסוק מי כמוכה באלים השם מ'זעהט אין די סידור אז מען טשוזט פסוקים פון קריעת ים סוף פון שירת הים צו מבטא זיין די עיקר נעמט מען די פסוק און שפעטער די סוף השם ימלוך לעולם ועד דאס איז שוין ממש כאילו קבלת עול מלכות שמים וואס דאס איז די מסקנא פון דעם. יעצט א דריטע זאך וואס איז וויכטיג איז אז ס'רעדט זיך שוין נישט יעצט הייבט זיך אן א נייע פרשה ס'רעדט זיך נישט נאר פון וואס איז געווען דעמאלטס ביים ים סוף מען רעדט שוין ווייטער נחית בחסדך נהלת און מען רעדט שוין מפורט אויף ארץ ישראל און אויפן וועג פון ארץ ישראל איז אויך געווען שמעו עמים ירגזון נבהלו אלופי אדום ווען איז דאס אז נבהלו אסאך מאל מיינען אונז אז די פשוט'ע פשט מיינט אז נבהלו דעמאלטס ביי קריעת ים סוף לאו דווקא חלק פון די זאכן מאכן נישט אפילו סענס ס'מיינט ווען מיר זענען אידן געקומען ווען די אידן זענען נחית בחסדך האבן זיך די אילי מואב זיך דערשראקן די אדום די יושבי כנען תפול עליהם אימתה ופחד עד יעבור עמך השם ס'הייסט ביז די אידן האבן מנצח געווען און כובש געווען ארץ כנען אזוי שטייט אין ספר יהושע די אלע גאנצע מעשה באריכות דאס מיינט עס עד יעבור עם זו קנית ביז די אייבערשטער האט געברענגט תביאמו ותטעמו בהר נחלתך און נישט נאר דעם אזוי ווי מ'פירט אויס למשל ביי די דיינו פון ובנה לנו את בית הבחירה מכון לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך דאס הייסט ער קומט אן אזוי ווי מקרא ביכורים אסאך שירים אין די תנך זעט מען גייען וואס זענען געווען געמאכט געווארן צו זאגן אין בית המקדש און דאס קומט אן ביז דארט און דעמאלטס איז מען מכריז השם ימלך לעולם ועד דאס איז אזוי ווי מ'זאגט שמע ישראל אזוי ווי מ'זאגט אונז זענען מקבל מלכות שמים די אייבערשטער וועט מולך זיין יעצט לעולם ועד נישט קיין שונאים און פירט די וועלט. עד כאן איז די שירה. נאכדעם איז דא די פסוק, כי בא סוס פרעה. פשטות איז דאס נישט די שירה, ס'איז נישט געשריבן בלשון שירה, ס'איז אזויווי א הסבר, אסאך מאל די תורה פירט זיך אזוי, ס'איז נאכדעם וואס מ'זאגט עפעס איז מען מסביר נאכאמאל כי, פארוואס זאגט מען די גאנצע זאך, טאקע ווייל בא סוס פרעה וישב ה' עליהם ובני ישראל, זייער גוט. יעצט גייט מען צוריק אביסל צו די מעשה וואס איז געשען דעמאלטס, מיט מרים האט זי גענומען די תוף, און די נשים זענען געטאנצן, זעט אויס ס'איז געווען די מנהג דעמאלטס אז נשים זיי זענען געמאכט צו טאנצן מיט תופים און מחולות, און מרים האט זיי ותען להם, ס'הייסט זי האט זיי פארגעזאגט שירו להשם כי גאה גאה סוס ורוכבו ווייל דאס איז אזוי ווי די עיקר אנהייב חלק פון שירת הים ווייל דאס איז געווען נוגע צו דעמאלטס, די רעסט איז אפשר נוגע בעיקר שפעטער אדער איז דא נאך פירושים פארוואס שטייט נאר די אנהייב.